סאו ס'איז אריינגעקומען אזא שאלה פון מער ווי איינעם, וואס איז TQQQ און וואס איז SQQQ? T מיט דריי מאל Q און S מיט דריי מאל Q? אודה ולא אבוש כ'האב נישט קיין אהנונג. חיים?
יא, סאו ווי פרעגסט מיך.

איז דא איין זאך אין קאמאן צווישן די צוויי? זיי האבן ביידע דריי קיו'ס. ביידע האבן דריי קיו'ס, סאו ס'מוז האבן א שייכות מיט קיו'ס.
יא.
נאר איינס איז א עס און נאכדעם דריי קיו'ס און איינס איז א טי נאכדעם דריי קיו'ס.
אקעי.
סאו די שאלה איז וואס די חילוק פון די צוויי איז. אקעי.
ווען דו זאגסט וואס איז די חילוק פון קיו קיו קיו מיט קיו קיו קיו? ביידע זענען קיו קיו קיו.
וואס איז די חילוק פון די עס מיט די טי?
אקעי, סאו וואס מיינט קודם קיו קיו קיו? יא, לכאורה דער מענטש וואס פרעגט עס פרעגט עס ווייל ער האט געזען ס'ווערט גענוצט פון צייט צו צייט, וויל ער וויסן פארוואס ווערט עס גענוצט, אקעי?
און איך אסום, וויפיל איך פארשטיי פון די מענטש וואס ס'פרעגט עס, אז ס'איז א שאלת חכם ווייל ער ווייסט שוין וואס קיו קיו קיו איז, ער ווייסט נאר נישט די חילוק פון די עס מיט די טי.
אבער סאו מסביר פאר מיר, איך ווייס דאך נישט, און מסתם איז דא נאך אידן וואס ווייסן נישט.
יא. סאו לאמיר רעדן וועגן די קיו קיו קיו אליין. ס'איז דא א זאך וואס הייסט א אינדעקס וואס דאס ווערט אנגערופן א אינדעקס וואס ווערט אנגערופן די נעסדעק אינדעקס. די נעסדעק בעיסיקלי ס'איז דא ס'איז דא אסאך אינדעקסעס אויף די סטאק מארקעט. ווען איך זאג אינדעקסעס ס'מיינט אזוי ווי פלעצער וואו מ'טרעידט. פלעצער ווי עקסטשעינדזשעס וואס דארטן טוט מען געוויסע מינע טרעידס.
אקעי סאו לאמיר זאגן אז ס'איז אזוי ווי א סטאר וואו מ'קויפט און פארקויפט סטאקס.

און נאכדעם איז דא א אנדערע וואס ווערט אנגערופן די נעסדעק, און די נעסדעק איז א אנדערע קאמפעני, און ווען מען וויל מעזשערן די, מען זאגט מען וויל לייגן די פינגערס אויף די פולס פון די סטאק מארקעט, מען וויל קוקן וואס איז די, וואס איז די געזונט פון די מארקעט, איז דא מעזשערמענטס בעיסד אויף זייער אסאך קאמפעניס וואס ליגן אויף די עס ענד פי פייוו האנדרעד אויף די ניו יארק סטאק עקסטשעינדזש, און נאכדעם איז דא זאכן וואס מען קען מעסטן וואס ס'ליגן אויף די נעסדעק. און מען קען זעהן wow אויב אלע קאמפעניס פון די נעסדעק אן עוורידזש זענען געגאנגען אויף אזא דירעקשאן מיינט דאס אז ס'איז יא גוט אדער נישט גוט די די די עקאנאמי. ס'איז א שטארקע אינדיקעיטאר אויף די עקאנאמי בכלליות, יא?
יא. אקעי.
שטארקע אינדיקעיטאר אויף די עקאנאמי בכלליות. דאס איז א וועג פון מעזשערן. מען קען פילן די פולס פון די עקאנאמי, פון די סטאק מארקעט פון די עקאנאמי. די נעסדעק על פי רוב האט מער טעקנאלעדזשי קאמפעניס, און ווען איינער וויל אינוועסטן, ער וויל נישט אינוועסטן אין איין קאמפעני ווייל ער וויל נישט נעמען די ריסק פון איין קאמפעני, ער וואלט געוואלט אינוועסטן, ער וויל אריינלייגן טויזנט דאלער אין די מארקעט, אבער ער וואלט געוואלט די טויזנט דאלער זאל ווערן אינוועסטעד למחצה לשליש ולרביע אויסגעשפרייט צווישן אלע קאמפעניס וואס זענען אויף די נעסדעק. אקעי, וויאזוי טוט ער עס? אויב וויל ער דאס טון אליין. דארף ער גיין יעצט און מאכן א צעטל פון אלע טויזענטער קאמפאניס וואס ליגן אויף די ניו יארק סטאק עקסטשענדזש און אלע טויזענטער?
אפאר טויזענט קאמפאניס אויף די ניו יארק סטאק עקסטשענדזש אפאר טויזענט קאמפאניס איבער דריי טויזענט קאמפאניס וואס ליגן אויף די נעסדעק און ער דארף ער דארף אנהייבן צו ער שיקט אריין ער שיקט אריין

וואס א ETF בעסיקלי אוינט שעירס פון די אלע קאמפאניס וואס זענען אין די ETF און וואס זיי טרעקן, סאו למשל אויב זיי ווילן אויב זיי ווילן זיין א ETF וואס אוינט שעירס פון קאמפאניס אין די נעסדעק, איז אוינען זיי אלע קאמפאניס, זיי אוינען שעירס פון אלע קאמפאניס אין די נעסדעק.
אקעי מ'האט עס אויסגעשמועסט באריכות אויף גוט געלט נאמבער זיבן, נו אקעי במילא קען מען נעמען א ETF און. און אנשטאטס פון גיין זוכן משוגע צו ווערן פון צושפרייטן זיין געלט צווישן אסאך קאמפאניס, קויפט ער א שעיר פון די ETF וואס אינוועסט אין די אלע קאמפאניס, אוטאמאטיש אוינט ער אלע קאמפאניס, אזוי אזוי קען איך נעמען נאר טויזנט דאלער אדער נאר אפאר הונדערט דאלער, און איך קען האבן די געלט צושפרייט צווישן די נעסדעק קאמפאניס. אן דעם וואס איך זאל האבן די ריסק פון יעדע קאמפאני פאר זיך.
אקעי.
יעצט יעדע אי טי עף האט א סימבאל, ווען דו גייסט ארויף אויף די סטאק מארקעט און דו ווילסט קויפן א שעיר פון א אי טי עף, וויאזוי ווייסטו פון וועם דו קויפסט? אקעי, וויאזוי גייסטו זאגן כ'וויל קויפן א נעסדעק אי טי עף? גארנישט קומט נישט ארויף. קאל די בראוקער, גיב מיך נעסדעק אי טי עף שעירס. זאג מיר די סימבאל, יעדע זאך האט א סימבאל.

באט ס'איז מער לייקלי אז איך מיין צו זאגן אז איך אוין שעירס פון קיו קיו קיו.
וואס איז די חילוק? ראקעפעלער אוינט נישט קיין קיו קיו קיו?
ניין, ראקעפעלער מיט זיינע ביליאנס אוו דאללערס מיט זיינע הונדערט פֿופֿציק טויזנט ארבעטערס האט מסתם געקענט גיין זאגן יעדע ארבעטער זאל קענען פון די צוואַנציק קאמפאניס ווי מען גייט אינוועסטן די געלט.
ס'הייסט ער האט נישט געדארפט גיין דורך א ETF, נאר ער האט טאקע געטון דאס וואס דאס לכתחילה מציע געווען, וואס יענער האט וואס דאס מציע געווען נישט צו טון.
יא, עס קען זיין אז גרעסערע געלטער גייען אויף די וועג ווייל זיי קענען מער קאנטראלן, זיי ווילן באמת האבן א סעי, זיי ווילן זאגן ווען מען זאל יא מאכן א א ראקעט שיפ און ווען נישט, אבער אבער אבער די פשוטע מענטש, אזא מענטש ווי מיר, וואס וויל סתם אריינלייגן אפאר דאלער און און און איך זאל האבן די געלט צושפרייט צווישן אסאך קאמפאניס, און איך וויל עס האבן אין די נעסדעק, וועל איך לכאורה קויפן שעירס פון QQQ, אזוי ווייס איך אז איך האב. געלט אין די נעסדעק צושפרייט צווישן די אלע פאר טויזנט קאמפאניס און איך האב נישט איין קאמפאני וואס קען מאכן א פושט רגל זיין און זאגן נאכדעם אזוי און איך האב פארלוירן די געלט איבער דעם.
אקעי, סאו אונז ווייסט מען שוין וואס QQQ איז, אז דאס איז ווען עימיצער קויפט א ETF אין די נעסדעק, יא? סאו וואס מיינט יעצט TQQQ און וואס איז די חילוק צווישן דעם און SQQQ?
אה, סאו TQQQ איז א אנדערע ETF. וואס די אי טי עף ווען די נעסדעק גייט ארויף גייען זיי ארויף דריי מאל אזוי שנעל ווי די נעסדעק.
טאמער די נעסדעק איז ארויף מיט איין פראצענט גייט טי קיו קיו קיו ארויף מיט דריי פראצענט? יא. עס קיו קיו קיו מיינט אז ווען די נעסדעק גייט אראפ מיט איין פראצענט גייען זיי ארויף מיט דריי פראצענט.

וואס געשענט אטאמאטיש מיט SQQQ? אז די נעסדעק גייט ארויף? די נעסדעק גייט ארויף וואס געשענט מיט SQQQ? גייט אראפ. גייט אראפ. און די זעלבע זאך פארקערט. אז די SQQQ גייט ארויף פארוואס איז עס ארויף געגאנגען? וועגן די נעסדעק איז אראפ געגאנגען. אקעי? סאו די וועג וויאזוי מען טוט עס איז נישט דורך נאר סתם אינוועסטן אין נעסדעק קאמפעניס אבער דארטן גייט מען שוין אויך אין ספעקולעישן. מען גייט מען געסט. מען געמבלט אביסל אסאך מאל אויך. פארוואס חיים דעמאלטס זאל נישט יעדער מענטש אינוועסטן אין TQQQ? פארוואס זאל איך גיין אינוועסטן סיי ווי אנדערש אויב מיט דעם גייט ער מאכן דריי מאל מער? איך אינוועסט אין איין פלאץ ס'גייט ארויף איין פראצענט מאך איך איין פראצענט אבער איך אז איך אינוועסט אין TQQQ איין פראצענט ארויף איך מאך דריי פראצענט פארוואס זאל איך בכלל נישט טראכטן פון נאר דאס?
זייער א גוטע קוועשטען, און די ענפער איז, ווען דו ווייסט אויף הונדערט פראצענט אז ס'גייט ארויפגיין, ביסטו הונדערט פראצענט גערעכט. אבער אזוי ווי דו ווייסט דאך נישט צו ס'גייט ארויפגיין אדער אראפגיין, און די פראבלעם איז, אז כ'האב געזאגט פריער, ס'אזוי ווי א סיסאו, כשזה קם, זה נופל, און מיט וויפיל איז נופל? אויך מיט דריי מאל אזוי סאך. דריי מאל אזוי סאך, מיט די זעלבע סכום וואס יענער גייט ארויף גייט ער אראפ. אה, אקעי.
סאו קענסט טאקע מאכן דריי מאל אזוי סאך, קענסט אבער אויך פארלירן דריי מאל אזוי סאך.

פארוואס די וועלט די וועלט מוטשעט זיך אזוי שטארק מיטן האבן פיינע ווארעמע וואסער פאר א שאוער איז וויאזוי וויאזוי ארבעט ווארעמע וואסער לוילעך ווארעמע וואסער וויאזוי ארבעט עס? וואס הייסט וויאזוי? וויאזוי ארבעט די מין טעקנאלעדזשי אז ס'קומט ווארעמע וואסער וויאזוי געשענט עס אין מיין סינק אין מיין שאוער אינדערהיים און ס'פאנגט זיך אן קומען ווארעמע וואסער כ'ווייס נישט וויאזוי ס'ארבעט כ'האב נישט געהערט אלע דיינע שמועסן פון ווארעמע וואסער אבער אויב האסט גערעדט נאך נישט פון דעם קענסטו מאכן איין טאג א שמועס פון דעם. אבער ס'ארבעט בעסיקלי אז ס'קומט אריין קאכעדיגע קאכעדיגע קאכעדיגע וואסער אין די שאוער, און אויך פריזינג קאלטע וואסער, און ס'מישט זיך אויס, און צוזאמען ווערט עס געבעלענסד אויף א געוויסע וועג פון לוילעך וואסער. אזוי ארבעט עס, יא? האט איינער אויפגעקומען מיט א מורא'דיגע פאטענט, פארוואס זאל איך גיין מאכן יעצט ס'זאל קומען קאכעדיגע וואסער מיט פריזינג וואסער? איך גיי מאכן אין מיין שאוער צוויי באקעטס, איינס גייט זיין פריזינג וואסער, און איינס גייט זיין גאר הייסע וואסער, איך לייג איין פיס אין דעם און איין פיס אין דעם, אן עווערידזש בין איך בין איך בין איך לוילעך, אקעי? פארשטייסטו אז ניין ס'גייט נישט ארבעטן, אבער אזוי ווי איך זאג דיר כשזה קם זה נופל, אז דו גייסט יעצט נעמען טויזנט דאלער און פינף הונדערט דאלער גייסטו אריינלייגן אין די טי קיו קיו קיו, און פינף הונדערט דאלער גייסטו אריינלייגן אין די עס קיו קיו קיו, גייסטו זיצן פונקט אינמיטן פון די סיסאו. און דו גייסט נישט נישט ארויפגיין און נישט אראפגיין, די עולם פון די צוויי זייטן גייט האבן אסאך פאן, איינער גייט זיך פרייען ווען ער מאכט געלט און נאכדעם גייט ער ווערן צודרייט ווען ער האט עס פארלוירן, און א טאג שפעטער גייט זיין פארקערט מען וועט זיך טוישן ער וועט זיין פרייליך און דער אנדערער וועט זיין אנגעזעצט, אבער דו גייסט בלייבן אינמיטן מיט גארנישט, נישט ארויף און נישט אראפ, וועסט ניטאמאל קענען זאגן איך האב דערלייגט געלט.